זאגט די הייליגע גמרא. האלט מען דף מ ג עמוד א'. זעמיר געבליבן ביי די ווערטער ואומר על המוגמר. מיט דעם לאמיר באגריסן מיין טייערע חבר ר' חיים זארגער. פון די חשובע מייסדים פון דעם בית מדרש פאר ווער ס'ווייסט וואס איז זיך געקומען משתתף זיין מיט אונזער שיעור, יהא בואו לברכה. זאגט די הייליגע גמרא. ס'איז געשטאנען אין די משנה ואומר על המוגמר, ס'איז געווען די לעצטע פאל, מ'האט געהאט א לאנגע משנה פאר ווער ס'געדענקט וועט עס שנעל איבערגיין ס'איז דא א לאנגן א לאנגע עמוד צו לערנען היינט, ואומר על המוגמר איז געשטאנען אז דער זעלבע מענטש וואס איך האב מכבד געווען אז ער זאל מאכן די ברכה אויף די וויין וואס מ'ברענגט אריין בסוף א סעודה, ער זאל אויך מאכן די ברכה אויף די בשמים. רש י זאגט אז די ברכה איז געווען בורא עצי בשמים, מ'האט אריינגעברענגט אזעלכע בשמים על האש, און מיט דעם האט זיך געענדיגט די סעודה, ס'איז געווען אזא לריח טוב, ס'איז געווען עפעס אזא געשמאקע זאך, און דער זעלבער מענטש, איינער מאכט א ברכה פאר אלע, און דער זעלבער מענטש וואס האט געמאכט די ברכה אויף די וויין, און עס איז געווען אחד מברך לכולם. וויאזוי די גמרא האט נעכטן מסביר געווען וויאזוי די גאנצע סוגיא איז געגאנגען, ער האט אויך געמאכט די ברכה אויף די בשמים, זאגט די גמרא אויב מ'זאגט דא ואומר על המוגמר מכלל דאיכא דעדיף מיניה אז ס'דא א חידוש אין די משנה אז איך וואלט ווען געהאט א צד אז א צווייטער זאל מאכן די ברכה און איך זאג דיר ניין ווייל יענער איז געווען די מתחיל במצוה ער איז געווען די אחד מברך לכולם זאל ער יעצט אויך טוהן דא דארף מען אויסלאזן אפאר ווערטער, זאגן די אחרונים גיימיר לאמיר אויסלאזן א שורה, איז מסייע ליה לרב, דאמר רב חייא בר אשי אמר רב, די משנה וועט זיין א ראיה צו רב חייא בר אשי אמר רב, הנוטל ידיו תחילה באחרונה היא מזימה לברכה ווער ס'וואשט זיך די ערשטע מים אחרונים אים זאל מען מכבד זיין. מיט ברכת המזון על הכוס, ווייטער האט מען די זעלבע סברה פון א מתחיל במצוה, מען רעדט דא לאמיר זאגן מ'האט איינעם מכבד געווען בטעות, אדער ס'דא דא א גדול בתורה וואס אים וואלט מען עס ענדערש געדארפט געבן, ער וואלט ענדערש געדארפט האבן דעם כיבוד, נאר וואס דען אויב ס'האט זיך אזוי אויסגעשטעלט אז מ'האט א צווייטן מכבד געווען מיט מים אחרונים זאל שוין יענער ווייטער גיין מיט די מצוה און בענטשן על הכוס, אזוי ווי מ'זעט ביי אונזער משנה אז דער וואס האט אנגעהויבן צו זיין יעדן איינעם מיט די ברכה פון על היין, ער זאל אויך יוצא זיין מיט די ברכה אויף בשמים. פארציילט די גמרא מעשה רבי חייא, רב ורבי חייא הוו יתבי קמיה דרבי בסעודתא. זייער אינטערעסאנטע מעשה, דא מ'זאל אביסל מדקדק זיין, איז די צוויי הייליגע אמוראים רב ורבי חייא זענען געזיצן ביי רבי, זיי האבן דארט געגעסן א סעודה, אמר ליה רבי לרב, ווען ס'קומט צום בענטשן האט רבי געזאגט פאר זיין תלמיד רב קום משי. גיי וואש דיך דיין הענט. זאגט די גמרא חזייה דהוה מרתת, האט רבי חייא געזען ווי די הענט פון רב הייבט אן ציטערן, און זאגט רשי וואס מיינט דהוה מרתת, אז דאס ער האט געזען די רבי הייסט אים זיך וואשן די הענט האט ער זיך דערשראקן, אפשר די רבי האלט אז זיין הענט איז שמוציג און ער עסט נישט גענוג רעספעקט. פ וו ער האט געהאלטן אז ער באקומט דא א פסק פון זיין רעבן, אדער זאגט רש"י נאך א פשט, שמא הארכתי באכילה יותר מדי, אפשר מיין רעבע זאגט מיך דא אויף א איידעלע וועג מוסר, וואש דיך דיין הענט, דו עסט צו סאך, דו דארפסט ענדיגן דיין סעודה. און רבי חייא בר פחתי, דו בן גדולים, עיין בברכת מזונא קאמר לך, סך הכל, האט דיך דא דיין רבי געוואלט מכבד זיין מיט ברכת המזון על הכוס, און וויאזוי האט ער דיך מכבד געווען מיט ברכת המזון מיט דעם וואס ער זאגט דיך, גיי וואש דיך די הענט מים אחרונים דו זאלסט זיין דער ערשטער וואס זאל זיך וואשן מים אחרונים, איינמאל דו וואשסט דיך די ערשטע מים אחרונים גייסטו זיין דער וואס בענטשט, אבער אוודאי האט ער נישט געמיינט קיין פסק, און האסט נישט וואס צו ציטערן האסט נישט וואס צו זארגן, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר ר' זירא אמר רבא בר ירמיה מאימתי מברכין על הריח, אז א מענטש וויל מאכן א ברכה על הריח, למשל, די מברך על המוגמר וואס אונז האבן געהאט אין אונזער משנה, ווען די על האש ברענגט ארויף א גערוך, ווען מאכט ער די ברכה איז די הלכה משתעלה תמרתו? פון ווען די רויעך איז שוין דא, פון ווען מ'זעט שוין די רויעך, די רויעך קומט שוין ארויף, פארוואס האבמיר א כלל פון כל הברכות מברך עובר לעשייתן, א מענטש דארף מאכן א ברכה הארט, פארן טוהן די הארט פארן טוהן די פארן הנאה האבן פארן אריין בייסן אינעם עפל אבער ס'איז דא א הלכה אז זאלסט נישט טוהן עובר לעובר און איז די עפל נאך אין פרידזשידער און די וואקסט נאך צום פרידזשידער און די האלטסט עס נאך נישט אין די האנט זאלסט נישט מאכן דעמאלטס קיין ברכה ווייל די האלטסט נאך עובר לעובר די ביסט נאך א סטעפ פאר ממש אריין בייסן אמר ליה רבי זירא לרבא בר ירמיה והא לא קא ארח אביסל אינטערעסאנטע גמרא האסט דאך נאכנישט געשמעקט האט די גמרא עפעס פארשטאנען אז ווייל א גערוך איז נישט קיין זאך וואס איך קען האלטן א עפל קען איך האלטן. אבער ווען איך רעד פון בשמים, די ריח, די ריח איז א לופטיגע זאך וואס כ'האב נישט קיין שום וועג וויאזוי כ'זאל עס אנהאלטן, איז ווען הייס איך עובר ווען כ'האב שוין אביסל געשמעקט, כ'בין גארנישט צופרידן מיט דאס, אמר ליה וליטעמיך המוציא לחם מן הארץ, דמברך, ווען א מענטש מאכט המוציא והא לא אכל, האט ער אויך נאכנישט געגעסן, ער איז נאך אלץ נישט אריין אין די אכילה, מיט דעם אלעם איז שוין דא א חיוב ברכה, הכא נמי. אלא דעתיה למיכל, פון דעם וואס א מענטש פלאנט צו עסן תיכף נאך די ברכה, דאס איז די חיוב ברכה, הכא נמי, אנטשולדיגט, הכא נמי דעתיה לארוחי, דא פלאנט ער צו שמעקן, און איינמאל ס'איז שוין תעלה תמרתו, איך זע שוין די רויעך פאר מיר, קען איך מאכן א ברכה, זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי חייא בריה דאבא בר נחמני אמר רב חסדא אמר רב, ואמרי לה אמר רב חסדא אמר זעירי. כל המוגמרות, די אלע סארטן מוגמרות, אזוי ווי אונז האבן געהאט אין די משנה וואס איך ברענג שטעקעלעך און איך לייג עס ארויף אויף על האש אדער אפילו אן על האש יעדעס מאל וואס ס'איז שטעקעלעך איז בורא עצי בשמים. סאו די שמועס דא איז צו איך קען מאכן א בורא עצי בשמים צו איך קען מאכן בורא מיני בשמים. סאו כדי צו מאכן א בורא עצי בשמים דארף עס האבן באיזה אופן עפעס א רעזעמבלענס פון שטעקעלעך די גמרא זאגט אפילו ס'וואקסט נישט ממש אלוועיז אויף א בוים, אבער אז ס'איז שטעקלעך איז עס כעין א בוים, איז כדי צו קענען מאכן אזא ברכה דארף עס דארף עס טאקע זיין עצי, אויב נישט מאך איך בורא מיני, אזוי ווי אונז טוהמער אויף זאכן וואס סיי זאכן וואס זענען מסופק, איך ווייס נישט זיכער וויאזוי ס'וואקסט, סיי זאכן וואס זענען קלאר נישט קיין קיין עצי, מאך איך מיני, זאגט די גמרא, כל המוגמרות מברכין עליהם בורא עצי בשמים וואס זיי רעזעמבלען א עץ, חוץ ממושק, ס'איז דא א מין גערוך וואס הייסט מושק, שמן חי', וואס קומט פון א חי', ס'איז א שאלה אין די ראשונים, רשי, אינטערעסאנטע רשי, רשי זאגט אז ס'קומט מרעי פון די פון די אפפאל פון די פון די פון א חי' האט מען, זעהט אויס מ'האט עס געדארפט פראסעסן, איז געווען א וועג וויאזוי מ'האט געמאכט דערפון א בשמים, דעמאלטס איז שוין מובן, אנדערע ראשונים זאגן אז ס'קומט פון א געוויסע אבר פון א הערש. אפנים ס'דא פארשידענע וועגן וויאזוי דא צו לערנען, שמברכין עליו בורא מיני בשמים ווייל ס'איז נישט קיין עץ מיתיבי וועל איך דיר א קשיא פרעגן אין מברכין בורא עצי בשמים, איין נקודה וואס מ'דארף דא צולייגן, רש'ס טענה פון די חידוש פון מוגמרות איז, וואס זעירי זאגט דא, אז די מוגמרות גייט דאך על האש, יא? און אז ס'גייט על האש ווערט דאך עס פארברענט, ממילא די עצם עץ בלייבט נישט בעין, נאר וואס דען? די תוצאה פון די עץ איז אז איך האב דא מיין גערוך, מיט דעם אלעם איז דא א חידוש מברכין עליהן בורא עצי בשמים אפילו די עקזיסטירט שוין נישט, ס'איז שוין פארברענט, דאס גייט איצט די גמרא טשעלנדזשן. מיתיבי וועל איך דיר א קשיא פרעגן אין מברכין בורא עצי בשמים אלא אפרסמון של בית רבי רבי האט געקענט עפארדן די טייערע בשמים פון אפרסמון ווייל אונז ווייסן אז רבי איז געווען א גרויסע עושר ועל אפרסמון של בית בית קיסר ועל ההדס שבכל מקום איז דאס א זאך וואס יעדער קען עפארדן איז ווי רש"י איז מסביר די עיקר נקודה פון די ברייתא איז אז די אפרסמון עקזיסטירט די הדס עקזיסטירט דער עץ איז דא בשעת איך מאך די ברכה, זעט מען אז דווקא ביי אזא מין זאך וואס דער עץ איז דא בשעת איך מאך די ברכה קען איך מאכן עצי בשמים אדער ווען ס'ווערט פארברענט, אבער ווען ס'ווערט פארברענט דעמאלטס קען איך נישט מאכן די עצי בשמים, זאגט די גמרא תיובתא, ס'איז טאקע אפגעפרעגט די שיטה, און כדי צו קענען מאכן א עצי בשמים דארף די זאך דא זיין, ס'א שאלה מ'נעמט עס אן להלכה אונז וועלמיר גיין ווייטער. אמר ליה רב חסדא לרב יצחק. האי משחא דאפרסמון מאי מברכין, אונז האבן יעצט געזאגט ווען אונז האמיר די אפרסמון אליין, וואס דאס איז די שטעקעלעך איז דא קען איך מאכן עצי בשמים, ס'איז געווען א געוויסע אויל וואס איך האב ארויסגענומען פון די אפרסמון און ס'האט אויך געהאט א גוטע גערוך, ס'איז געווען אזוי ווי אזא פערפיום, וועלכע ברכה מאך איך דערויף, אמר ליה הכי אמר רב יהודה, אמר אמר רב יהודה, בורא שמן ארצינו, ווייל די אפרסמון קומט פון יריחו, איז עפעס האט עס א שייכות מיט שבח ארץ ישראל, איז עס זייער חשוב מאך איך א נייע באזונדערע ברכה וואס הייסט בורא שמן ארצינו זאגט די גמרא אמר ליה בר מיניה דרב יהודה לאז דיך אפ פון רב יהודה דחביבא ליה ארץ ישראל ער איז געווען צוקאכט אין מצוות ישוב ארץ ישראל און קדושת ארץ ישראל ממילא ער האט געזוכט צו מאכן ברכות פון בורא שמן ארצינו אבער דאס איז נישט קיין געווענליכע ברכה לכולי עלמא מאי סתם א מרואם סתם דער וועלט וועלכע ברכה וועט מען מאכן אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן בורא שמן ערב דער באשעפער שאפט א זיסע אויל עס איז טאקע זייער א חשובע זאך און כל החשוב יעצט זאגט מען פארוואס האט א גפן א באזונדערע ברכה ווייל ס'איז חשוב פאסט מיין אז דער שמן אפרסמון איז אויך זייער חשוב אבער די ברכה איז מער א דזשענערל ברכה פון בורא שמן ערב נישט בורא שמן ארצינו זאגט די גמרא ווייטער אמר רב אדא בר אהבה האי כשרתא וויאזוי טייטשט רשי כשרתא רשי טייטשט כשרתא מיינט קושט פון די יוד בית יוד אלף סממנים וואס מען לייגט אריין די קטורת הקושט שנים עשר יא אזוי זאגט מען ביים דאווענען וואס ס'איז פונקטליך ווייס איך נישט אנדערע זאכן דא האב איך ארויסגעפרינט עמיר באלד זעהן האי כשרתא מברכין עלויה בורא עצי בשמים אבל משחא כבישא לא אויב האב איך געמאכט דערפון א אויב האב איך געמאכט דערפון אן אויל ס'איז דא א געוויסע אויל וואס אזוי זאגט רש"י וואס קומט ארויס פון די קושט. דעם קען איך נישט מאכן קיין עצי בשמים ווייל די שטעקן עקזיסטירט שוין נישט ורב כהנא אמר אפילו משחא כבישא די אויל קען איך יא ווייל למעשה בלייבט נאך עפעס דערין און איך קען עס נאך רופן עצי אבל משחא טחינא לא אויב האב איך עס ממש צומאלן קען איך נישט נהרדעי אמרי אפילו משחא טחינא אפילו איך האב עס צומאלן קען איך יא כמאן האמיר אלץ א מחלוקת צווישן אמוראים וויפיל די שטעקן דארף זיין בעין וויפיל די שטעקן דארף עקזיסטירן און איך זאל עס קענען איידענטיפייען, איך זאל עס קענען זעהן, איז אויל, צוריבן, צומאלן, ס'איז אלץ דא דרגות, אז ס'זאל נאך קענען ארויפגיין דערויף די ברכה פון עצי, זאגט די גמרא ווייטער אמר רב גידל אמר רב, האי סמלק, רש"י טייטש יסמין, אויף ענגליש הייסט עס דזשעסמין, ס'איז נאך דא היינט, דא האט דער עולם א בילד, איז ס'א מין. אז ס'איז א מין געוויקס. רש"י זאגט וויאזוי ס'וואקסט, יש בו שלש שורות, של עלין זו למעלה מזו ושלשה עלין לכל שורה, איז מברכין עלויה בורא עצי בשמים, מ'קען דאס זעהן טאקע אביסל אויפן בילד אז ס'וואקסט למעשה מיט שטעקלעך אדער קרוב לשטעקלעך, ס'איז אזעלכע דינע אזעלכע דינע זאנגן, מילא קען מען עס רופן עצי בשמים, אמר ר' חננאל אמר רב הונא. חלפי דימא איז רש"י זאגט בושם שקורין אשפיג והוא שבולת נרד מען זאגט אז ס'איז לעווענדער דא דער עולם קען מען אויך זען שטעקלעך איז מברכין עלויה בורא עצי בשמים אמר מר זוטרא מאי קרא ווי זע איך א פסוק אז אויף די חלפי דימא אויף די שבולת נרד גיי איך עס אנרופן מיט א לשון פון עצי איז זאגט דער פסוק דארט מצד ווי רחב הזונה באהאלטן די געסט וואס זענען געקומען דארט און מען האט זיי געדארפט באהאלטן שטייט והיא העלתם הגגה ותטמנם בפשתי העץ, רעדט מען דארט אויך פון אזעלכע מיני שטעקלעך און ער רופט עס עץ. זאגט די גמרא ווייטער, האי נרקום דגנוניתא איז אויך מברכין עלויה בורא פרי העץ רש"י טייטשט אז ס'מיינט חבצלת השרון איז כ'דענק נישט וויאזוי כ'בין אנגעקומען דערצו באט ס'דארף צו זיין דאס. גיימער ווייטער. דדברא מברכין עלויה בורא עצי בשמים איז ד יא איז דא ווענדט זיך שוין האי נרקום דעי נרקום דגנוניתא אויב וואקסט עס אין א גארטן דעמאלטס איז עס אויס ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי ס'זאל וואקסן דעמאלטס מברכין עלויה בורא עצי בשמים דדברא אויב וואקסט

רש"י זאגט ס'מיינט וויליש, איך ווייס נישט וואס ס'מיינט, איז מברכין עלייהו בורא עשבי בשמים, אויך ווייל ס'איז גראזן. אמר מר זוטרא האי מאן דמורח באתרוגא או בחבושא, דא קומט א חידוש אז א מענטש וואס שמעקט א זאך וואס נארמאל איז די סדר אז מ'זאל עס עסן א אתרוג אדער א איינגעמאכטס א אנדערע איינגעמאכטע פרוכט, איז אומר דא קען איך נישט זאגן בורא עצי בשמים ווייל דאס איז נישט די סיבה, דאס איז נישט די, איך קען נישט זאגן בורא מיני בשמים ווייל דאס איז נישט די וועג וויאזוי איך בין זיך נארמאל משתמש דערמיט ס'איז נארמאל געמאכט צו עסן איז דא א באזונדערע ברכה אבער כ'נעם די זאך וואס געווענליך איז עומד לאכילה און כ'מאך דערויף א ברכה זאגט מען ברוך שנתן ריח טוב בפירות אונז מאכט מען געווענליך די ברכה פסח ווען נישט אלעמאל האט מען בשמים הכוונה בשמים זאל זיין כשר פסח קען מען אפילו נעמען א ארענדזש און מ'קראצט אראפ און מ'שמעקט עס און מ'זאגט ברוך שנתן ריח טוב בפירות אמר רב יהודה דא קומט די באקאנטע הלכה האי מאן דנפיק ביומי דניסן א מענטש גייט ארויס אין יומי דניסן ס'דא ראשונים וואס לערנען אז יומי דניסן איז דווקא אין ארץ ישראל פנים, ווייל דעמאלטס הייבט דעמאלט דארט אן צו שפראצן וחזי אילני דקא מלבלבי ער זעהט ווי די ביימער הייבן אן צו וואקסן, אומר, מאכט ער די ברכה ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בריאות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן, אונז מאכט מען אביסל אנדערש די נוסח, להתנאות בהן בני אדם, איז דא א באזונדערע ברכה אויף דעם וואס מ'זעהט די נייע שפראצונגען. אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב מנין שמברכין על הריח. פון וואו ווייסט מען בכלל אז ס'איז דא א חיוב ברכה אויף א זאך וואס א מענטש איז נאר נהנה דורך די גערוך? אלע אנדערע הנאות, למשל אכילה און שתיה, איז איז הנאה וואס גייט אריין אינעם גוף, ס'איז א שטערקערע הנאה, דער מענטש נעמט עס אריין אין זיך, פון וואו ווייס איך ווען די גאנצע הנאה איז נאר ריח אז ס'איז דא א חיוב ברכה? שנאמר שטייט אין פסוק כל הנשמה תהלל קה, איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, די ריח איז אלץ מער א נשמה'דיגע הנאה, ס'איז נישט קיין זאך וואס מ'קען ממשש זיין בידיים, מ'קען עס נישט אנכאפן, פארוואס האב איך הנאה פון א גוטע גערוך? איז די נשמה פון א מענטש האט הנאה, די אטעם פון א מענטש האט הנאה, ואין הגוף נהנה ממנו. הווי אומר זה הריח, האב איך א פסוק אז כל הנשמה, אז אפילו אויף הנאות פון נשמה'דיגע הנאות, דארף איך אויך מאכן א ברכה. נאך א מימרא פון די זעלבע צדיקים, ואמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב עתידין בחורי ישראל דארף מען צולייגן. שלא טעמו טעם חטא עס איז דא א בחור וואס פירט זיך אויף ווי ס'דארף צו זיין, דאס איז די חשוב'סטע זאך וואס איז דא, שיתנו ריח טוב כלבנון, און ווען משיח'עט קומען וועלן זיי האבן אזא גוטע גראך כלבנון ווי די ביימער, די לבנון ביימער שנאמר ילכו יונקותיו, דיינע יונגן, יונקותיו מיינט אלץ יונגע, וועלן גיין ויהי כזית הודו, זיין שיינקייט וועט זיין ווי א איילבירטנבוים וריח לו כלבנון, ער וועט האבן אזא גוטע גראך ווי די לבנון, זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב. מאי דכתיב, א מורא'דיגע וויכטיגע גמרא, מאי דכתיב את הכל עשה יפה בעתו די אייבערשטער באשאפן די וועלט און האט אלעס געמאכט ביוטיפול האט אלעס געמאכט פערפעקט מלמד דאס קומט אונז ארויס לערנען שכל אחד ואחד יפה לו הקדוש ברוך הוא אומנתו בפניו א מענטש האט זיך זיין דזשאב און ער האלט אז דאס איז די בעסטע דזשאב זאגט רש"י אפילו בורסי א מענטש וואס האנדלט מיט לעדער ס'סרחעט דארט מ'קען נישט אטעמען דארט איז נאה לו אומנתו בעיניו. איז האט דער אייבערשטער אריין געלייגט א חן אין זיין דזשאב, וואס הקדוש ברוך הוא קען דער אייבערשטער אזוי געמאכט שלא יחסר העולם אומנות, א מענטש האט אמאל א דזשאב און ער טראכט צו זיך ניין וואס טו איך נישט ריעל עסטעיט איך גיי דאך נישט נתעשר ווערן, וויפיל מענטשן ווערן נתעשר איך ווייס פון זיין א שרייבער, די תירוץ איז וואס דער אייבערשטער וויל אז דאס זאלסטו טון, פארוואס דער אייבערשטער וויל אז די וועלט זאל האבן אלע סארט צרכים אלע סארט באדערפענישן אויב יעדער איינער זוכן צו טון ריעל עסטעיט וועט דאך נישט זיין עפעס אנדערש זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי תלה ליה קורא לדבר אחר די נעמסט דעם דבר אחר און די לייגסט אים א שיינעם ביב לייגסט די נעמסט די ווייעכע חלק פון א דקל און די דעקסט אים צו דערמיט אז פון יעצט און ווייטער גייט ער עסן ריין ער גייט מער נישט זיין קיין דבר אחר ואיהו דידיה עביד ער קומט אן צו זיין פלאץ יעדער מענטש מען קען נישט צווינגען קיין מענטש וואס ער זאל זיין די קענסט נישט מאכן א מענטש וואס איז געמאכט צו טון איין זאך און גייסט אים קאנווינסן ער זאל זיין עפעס אנדערש עווענטשעלי גייט ער אנקומען דארט ווי ער דארף זיין, ואמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב אבוקה כשניים, א מענטש טאר נישט ארויס גיין מען זאל באלד זען קלאר אז א מענטש זאל נישט ארויס גיין אליין ביינאכט, איז אבער אבוקה אויב האלט ער א פאקל אין דער האנט איז כשניים קוק איך עס אן ווי צוויי מענטשן, וירח אויב די לבנה באכעט ס'איז אינמיטן חודש און ס'איז דא א קלארע לבנה, איז כשלושה איז איז איז עס אזוי שטארק ווי ער וואלט ווען געגאנגען מיט דריי מענטשן צו פארטרייבן די מזיקים פרעגט די גמרא איבעיא להו די בני הישיבה האבן געפרעגט דאס וואס איך זאג דיר אבוקה כשניים אז ווען א מענטש האלט א פאקל איז עס אזוי ווי צוויי מענטשן גייען אויף די גאס איז בהדי דידיה רעכן איך עס אז די פאקל איז איינס און די מענטש איז צוויי און צוזאמען מיט די פאקל איז עס צוויי או דילמא אבוקה כשניים לבר מדידיה די פאקל אליין איז צוויי מיט דעם מענטש איז עס דריי תא שמע, כ'על דיר א ראיה ברענגען פון די זעלבע מימרא וירח, אויב האב איך א לבנה איז כשלושה איז איז עס אזוי ווי אונז האמער דא דריי אי אמרת בשלמא בהדי דידיה די חשבון ארבעט אז איך רעכן אויך אריין די מענטש און די לבנה מיינט אז די לבנה דינט מיך ווי צוויי מענטשן און צוזאמען מיט דעם מענטש איז עס דריי, שטימט עס וואס איך גיי דיר זאגן אז די לבנה טוט אויף ווי דריי מענטשן ווייל ס'איז דא אונז האמיר שוין געזען אז ס'איז דא א מעלה פון דריי מענטשן ווען זיי גייען צוזאמען אלא אי אמרת לבר מדידיה אז די לבנה איז דריי און צוזאמען מיט די מענטש איז עס פיר ארבעה למה לי וואטס די פוינט ס'איז גארנישט דא דא מער והאמר מר די גמרא גייט יעצט אויסשמועסן איז והאמר מר האמיר געלערנט אז לאחד ווען א שד באגעגנט נאר איין מענטש איז נראה ומזיק דעמאלט זאלן די שדים סיי זיי זע סיי דער מענטש עט עט עס קענען זעהן און ער וועט דערשראקן ווערן ומזיק און די שעד וועט אים וועט אים שעדיגן לשניים ווען צוויי מענטשן וואקן צוזאמען נראה דער מענטש זעהט די שדים און ער ווערט דערשראקן אבער ואינו מזיק די שעד האט נישט קיין שליטה אויף אים לשלושה אינו נראה כל עיקר די שדים לויפן אינגאנצן אוועק אז די מענטש זעהט נישט זעהט מען אז ווען מענטשן גייען אויף די גאס איז די גרעסטע די די יתרון וואס איז דא, די מערסטע וואס קען מאכן א נפקא מינה איז ווען ס'איז דריי, וואס האט מיט די מימרא דא צו זאגן אז מ'רעדט פון פיר ווען צווישן דריי און פיר מאכט עס נישט אויס, מוז זיין אז ווען איך זאג די וירח אז די לבנה איז כשלושה מיינט עס אז די לבנה איז איינס און מיט צוויי אז אז די לבנה איז צוויי און מיט דעם מענטש איז עס דריי, וועל איך דיר אוודאי זאגן אז ווען איך רעד פון אבוקה ארבעט עס אויך אויף דעם וועג אז די אבוקה איז איינס און דער מענטש איז צוויי און צוזאמען איז עס צוויי רב שמאמינא אבי ק כשניים בהד ד דאי שמאמינא זאגט די הייליגע גמרא א מורא'דיגע וויכטיגע גמרא ואמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרי לה אמר רב חנא בר ביזנא אמר ר' שמעון חסידא ואמרי לה אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי עס זענען דריי גרסאות פון ווי דער מימרא קומט אבער וואס איז דער מימרא נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש א מענטש זאל זיין גרייט זיך אריינצוווארפן אין א פייער ואל אין א קאלעך אויוון ואל ילבין פני חברו ברבים ער זאל נישט פארשעמען זיין חבר פארשעמען יענעם איז א ענין פון מיתה דו הרג'סט יענעם די ראשונים זאגן אז בושה קען אמאל זיין ערגער ווי מיתה פאר א מענטש א מענטש וואס מען פארשעמט אים ער פילט ממש ווי חייו אינם חיים נאך בפועל ממש גייט דאך אוועק די בלוט פון די מענטש איז דאך עס א ענין פון מיתה מילא איז דאך עס ממש ביסט דאך ממש א רוצח מילא זאלסטו זיין גרייט זיך צו הרג'ענען, און נישט הרג'ענען אך די ראשונים האבן שוין א שאלה צו עס איז ממש, נארמאל ווייסט מען אז ס'איז נאר דא דריי זאכן וואס איז דוחה פיקוח נפש, עס איז ממש בפועל ממש, על כל פנים וואס אונז דארף מען זיכער ארויסנעמען פון די גמרא איז די הארבקייט פון וויי טוהן א צווייטן, ווער רעדט נאך פון פארשעמען א צווייטן ברבים מנלן, פון ווי לערן איך דאס ארויס מתמר, פון די באקאנטע מעשה פון תמר שנאמר היא. היא מוצאת, וואס איז געווען דארט די מעשה? תמר איז געווען די שניר פון יהודה און זי וואלט געדארפט חתונה האבן מיט יהודה'ס דריטע זון אלץ די מצוה פון יבום, למעשה האט יהודה געצעגערט, ער האט מורא געהאט אז זי האט שוין געהאט צוויי פון אירע מענער זענען שוין געשטארבן און יהודה האט מורא געהאט אז די דריטע קינד וועט אויך שטארבן האט ער געצעגערט. למעשה א לאנגע מעשה און תמר האט. למעשה יהודה זי האט זיך פארשטעלט ווי א זונה יהודה האט געוואוינט מיט איר און תמר געמיינט אז זי האט מזנה געווען אבער עכט נישט ווייל דעמאלטס איז נאכנישט געווען די תורה סאו להלכה האט יהודה אויך געקענט מקיים זיין מצוות יבום מיט תמר סיי ווער אין די משפחה געווען יהודה האט איר געוואלט הרג'נען ווייל ער האט געהאלטן אז זי איז מזנה מיט איינער וואס איז נישט פון די משפחה און זי איז עומדת ליבום איז זי האט נישט געוואלט גיין און מען האט איר ממש געוואלט דארטן הרג'נען האט זי נישט געוואלט גיין זאגן. פאר יהודה אז דו ביסט געווען דער וואס האט געוואוינט מיט מיר, ווייל זי האט אים נישט געוואלט פארשעמען האט זי עס נאר געטון ברמז און זי איז געווען גרייט אז אפילו יהודה אדער ער כאפט נישט די רמז אדער ער איגנארירט די רמז זאל זי פארברענט ווערן, זעהט מען די געדאנק, זעהט מען די ענין אז א מענטש זאל זיך לאזן הרג'נען ווי איידער פארשעמען א צווייטן, זאגט די גמרא ווייטער גייען מיר צו הלכות הביאו לפניו שמן והדס, מען האט אריינגעברענגט צו די סעודה, סוף סעודה שמן והדס ווי רשי טייטשט עס די שמן, די שמן איז געווען די אויל וואס אונז האבן געהאט נעכטן אז מען פלעגט זיך. וואשן די הענט סוף סעודה מיט די אויל אז ס'זאל אוועק נעמען די ריחות פון די עסן, א מענטש האט געגעסן פיש און נישט געוואלט די פיש גערוך זאל בלייבן האט מען זיך געוואשן מיט א געוויסע אויל, די אויל האט געהאט א אפרסמון גערוך, ס'האט געהאט א גוטע גערוך האט מען דאך געדארפט מאכן א ברכה והדס, און מען האט אריין געברענגט געשמאקע בשמים נאך די סעודות, וועלכע אויף וועלכע מאך איך א ברכה קודם, בית שמאי אומרים מברך על השמן ואחר כך מברך על ההדס, בית הלל אומרים מברך על ההדס ואחר כך מברך על השמן, אמר רבן גמליאל.

גאסט-געבער געפרעגט, האט אים זיין, האט אים זיין גאסט-געבער רב הונא געפרעגט, רב הונא בריה דרב איקא געפרעגט, פארוואס טוסטו נישט ווי, ווי רבן גמליאל וואס ער זאגט אז קודם דארף מען מאכן א ברכה אויף די שמן, אמר ליה הכי אמר רבא, אזוי האט רבא געזאגט, אז הלכה כבית הלל, איך האב א אנדערע קבלה, דו האסט א קבלה פון רבי יוחנן, אז הלכה כדברי המכריע, איך האב א קבלה פון רבא, אז די הלכה איז ווי בית הלל און בית הלל זאגן אז וואס אז מברך על ההדס ואחר כך מברך על השמן זאגט די גמרא ולא היא א פחד ווי אזוי רשי לערנט ממש א פחד אנדערע ראשונים לערנען נישט אזוי אז אז ולא היא אז רב פפא האט דא געזאגט א ליגן אז ער האט קיינמאל נישט געהאט אזא קבלה פון רבא נאר וואס דען לאשתמוטי נפשיה דעבד ער האט זיך דא פארשעמט אז מען האט אים דא והשמיט את עצמו בכך געמאכט א טעות, און אזוי זאגט רש"י, הייליגער רש"י, אלא רב פפא אכסיף האט זיך פארשעמט לפי שטעה והשמיט את עצמו בכך, מען האט אים געכאפט דא ביי די מעשה אז ער מאכט א מיסטעיק, האט ער געגעבן א תולה זיין אויף רבא, אנדערע ראשונים נעמען ארויס די גירסא און זיי לערנען דא אנדערש, גייען מיר ווייטער תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט. הביאו לפניהם שמן ויין, א ענליכע שאלה צו פריער, פריער האט מען גערעדט. אז מע האט אריינגעברענגט שמן והדס סוף פון די סעודה, דא רעדט מען אז מע ברענגט אריין שמן ויין, און ווי רש"י זאגט די יין רעדט מען נישט צו גיין בענטשן, נאר מע רעדט די יין וואס מע האט געטרינקן בסוף הסעודה, און מע דארף דא גיין מאכן א ברכה, בית שמאי אומרים אוחז השמן בימינו ואת היין בשמאלו, און מברך על השמן וחוזר ומברך על היין, דאס דארט ווייל די שמן איז דאך אין די רעכטע האנט, איז גיי קודם מאכן א ברכה אויף דעם, בית הלל אומרים. אוחז את היין בימינו ואת השמן בשמאלו מברך על היין וחוזר ומברך על השמן בקיצור ביידע לערנען אז אויף דעם וואס איך מאך די ברכה יענץ זאל זיין אין דיין רעכטע האנט די שאלה איז נאר אויף וועלכע איך זאל קודם מאכן א ברכה זאגט יעצט די גמרא די ברייתא זייער אינטערעסאנטע זאכן ווייטער וטחו בראש השמש איינמאל האסט דיך געענדיגט שמירן מיט די שמעקעדיגע אויל בלייב נישט מיט די אויל אויף דיין האנט נאר שמיר עס אריין אין קאפ פונעם שמש זעט אויס א ווישטיכל האט מען נישט געהאט מען האט ענדערש זיך געשמירט אינעם קאפ פונעם שמש, ווי איידער נוצן א האנטוך, ואם שמש תלמיד חכם הוא, און טארסט דאך נישט משתמש זיין מיט אים, איז טחו בכותל, זאלסט דיך אריינווישן אין די כותל אין די וואנט, פארוואס, בלייב נישט מיט די שמעקעדיגע אויל אויף דיין האנט, מפני שגנאי לתלמיד חכם, ס'איז געווארן שפעט, מפני שגנאי לתלמיד חכם לצאת לשוק כשהוא מבושם, ס'איז א בושה פאר א תלמיד חכם ארויסצוגיין אויף א וועג וואס ציט זייער א שטארקע גרוך. און שוין זעט די גמרא גייט שוין אויסשמועסן פארוואס תנו רבנן ששה דברים גנאי לתלמיד חכם, זעקס זאכן וואס א תלמיד חכם זאל מונע זיין, איך מיין אז מ'קען אויסשמועסן אז די זאכן איז יעדער מענטש אויב ער קען און מעג ער זיך פירן, ס'איז מ'רעדט דאך דא פון איידלקייטן, מ'רעדט דאך מ'רעדט דאך נישט דא פון קיין גאות, מ'רעדט דאך דא פון ערנסטע זאכן, איז אויב א מענטש קען מעג ער זיך פירן כתלמיד חכם איינס אל יצא כשהוא מבושם לשוק, צי נישט קיין איבעריגע אטענשאן צו דיר, ואל יצא יחידי בלילה, פיר דיך נישט אויף אויף א וועג וואס מ'זאל זיין קוועשטענעבל מ'זאל דיך נאכקוקן וואס טוסטו דארט. ואל יצא במנעלים המטולאים, גיי נישט מיט קיין פארלאטעטע שיך, ווייל א מענטש דארף זיך אויפפירן מיט רעספעקט קעגן זיך אליין, ואל יספר עם אישה בשוק, שטיי נישט אויף די גאס און רעד מיט א פרעמדע פרוי אויף א וועג וואס ציט א קאמאושען, ואל יסב בחבורה של עמי הארץ, זיץ נישט און פארברענג מיט מענטשן וואס איז נישט פראדאקטיוו. וואס דו גייסט גארנישט ארויסנעמען דערפון איז סתם א וועיסט אוו טיים, ואל יכנס באחרונה לבית מדרש, דו מוזט נישט זיין דער לעצטער וואס קומט אן אין בית מדרש, ויש אומרים א זיבעטע זאך אף לא יפסיע פסיעה גסה, וואק נישט אויף די מורא'דיגע געיאגטע וועג, ואל יהלך בקומה זקופה גיי נישט אויסגעשטרעקט מיט די נאז ארויף צו די וואלקענעס, ווייל זעסט אויס ווי א בעל גאווה, שמועס די גמרא אויס אל יצא כשהוא מבושם לשוק, גיי נישט ארויס ווען דו שמעקסט זייער שטארק פון פערפיום, אמר ר' אבא בריה דרבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן אז ס'איז נישט. אייביג א פראבלעם, נאר במקום שחשודים על משכב זכור, מענטשן וואס האבן זיך אויפגעפירט נישט ווי ס'דארף צו זיין, איז אז א מענטש איז אזוי געגאנגען איז אלץ געווען א חשד אז ער באלאנגט צו די חברה, אמר רב ששת לא אמרן אלא בבגדו, אז א מענטש לייגט עס אויף זיין בגד אבל בגופו פארשטייט יעדער איינער אז זיעה מעברא ליה, סך הכל וויל דער מענטש אוועקנעמען. א שלעכטע גראך, א זיעה, מילא דאס מעג מען יא אמר רב פפא ושערו, דא ווערט יעצט א מחלוקת וואס טוט זיך אויף די האר, מעג איך לייגן עפעס א שמעקעדיגע שעמפו אדער נישט, איז ושערו כבגדו דמי אזוי לערנט רב פפא אז איך זאל עס נישט טון, ואמרי לה כגופו דמי אז ס'איז אזוי ווי איך לייג עס ארויף אויפן גוף. און איך מעג יא ואל יצא יחידי בלילה, פארוואס זאל א מענטש א תלמיד חכם נישט ארויסגיין אליין ביינאכט משום חשדא, מ'זעט א מענטש דרייעט זיך שפעט אין די נאכט אריין אליין, קען מען אים חושד זיין אז ער גייט אויף נישט גוטע פלעצער ולא אמרן אלא דלא קביע ליה עידנא, אז ער האט נישט קיין קביעות שיעור מיט זיין רעבן, אבל קביע ליה עידנא איז ער האט א קביעות שיעור מיט זיין רעבן מידע ידיע דלעידניה קא אזיל ווייסט מען אז ער גייט לערנען ואל יצא במנעלים המטולאים, א מענטש זאל נישט ארויסגיין מיט פארלאטע די שיך מסייע דרבי חייא בר אבא דאמר רבי חייא בר אבא גנאי לתלמיד חכם שיצא במנעלים המטולאים, ס'א בושה פאר א תלמיד חכם ווען ער גייט אום מיט פארלאטעטע שיך, איני, פרעגט די גמרא והא רבי חייא בר אבא נפיק דו רבי חייא בר אבא אליין, ביסט דאך אליין ארויסגעגאנגען מיט פארלאטעטע שיך אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן בטלאי על גבי טלאי, מען האט מורא'דיג פארלאטעט אז מען האט פארנייט דארטן איין לעכל איז נאך נישט קיין פראבלעם, אז מען מאכט עס אויף א בולעט'דיגע וועג אז מען זעט דיין שיך איז נישט רעספעקטפול. פון שיך איז זאלסטו נישט גיין ולא אמרן אלא בפנתא נאר אויף די אויבערשטע חלק וואס יעדער זעט אבל בגילדא אויפן אונטערשטן חלק לית לן בה אטמען כש בפנתא לא אמרן אלא באורחא ווען דו גייסט אויפן וועג אבל בביתא ביי דיר אינדערהיים קענסטו גיין וויאזוי דו ווילסט לית לן בה ולא אמרן אלא בימות החמה וואס יעדער איינער זעט אבל בימות הגשמים ווי רש"י זאגט איז דא די ס'דא בלאטע און מ'קען נישט זען געהעריג וואס טוט זיך אויף דיינע שיך, איז לית לן בה. ואל יספר עם אשה בשוק, אמר רב חסדא אפילו היא אשתו, אפילו מיט די אייגענע ווייב, שווערע גמרא, דארף מען וויסן, תניא נמי הכי אפילו היא אשתו, ואפילו היא בתו אפילו היא אחותו, לפי שאין הכל בקיאין בקרובותיו, קיינער ווייסט דאך נישט, אפשר קען מען זאגן אז דארט טאקע ווי מ'ווייסט יא, אין א שטאט ווי מענטשן קענען זיך, קען מען מייקיל זיין ווייל למעשה זעהט מען דאך אז די וועלט איז נישט אזוי מחמיר אויף די הלכות ואל יסב בחבורה של עמי הארץ זיץ נישט און פארברענג די צייט מאי טעמא דילמא אתי לאמשוכי בתרייהו עס ווערן אז זיצן אזוי לאנג מיט די מיט די לייצן וועסטו אליין ווערן איינער פון זיי ואל יכנס אחרונה לבית המדרש משום דקרו ליה פשיעא רש"י טייטשט פשיעא מיינט מתעצל מען זאגט ביסט א פוילער ביסט א פוילער שטריק יענער ווייסט נישט אז דו ביסט שוין ביזי צוויי שעה העלפן דיין ווייב אינדערהיים דו טרייסט צו זיין צייטליך ויש אומרים אף לא יפסיע פסיעה גסה דאמר מר פסיעה גסה נוטלת אחד מת"ק ממאור עיניו של אדם, אז ווען א מענטש גייט מיט גרויסע טריט, שאדט עס פאר די אויגן, און א פינף הונדערטסטל פון זיין ראיה גייט אוועק מאי תקנתיה וואס איז די עצה אויב א מענטש האט יא א שוואכע ראיה, להדריה בקדושא דבי שמשי רש"י טייטשט ששותה כוס של קידוש בשבת בלילה, אז מיט דעם וואס א מענטש טרינקט קידוש וויין פרייטאג צונאכטס, עס קומט אים צוריק די ראיה, למעשה ביי אונז איז די מנהג אז מען קוקט אריין און דאס דארף צוריק ברענגן די ראיה, ואל יהלך בקומה זקופה מיר האבן שוין כמעט פערטיג דאמר מר, פארוואס זאל א מענטש נישט גיין מיט א קומה זקופה מיט אזא אויסגעשטרעקטן האלז דאמר מר המהלך בקומה זקופה אפילו ארבע אמות. אפילו איינער פירט זיך נאר אויף אין א געוויסע סינעריאו אויף א קליינע פארנעם מיט גאות כאילו דוחק רגלי השכינה, דכתיב שטייט מלא כל הארץ כבודו ווי א איד גייט דארט איז דער אייבערשטער דארף מען זיך אויפפירן טאקע ווי ס'פאסט קעגן דעם אייבערשטן און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.